די וואך האב איך געוואלט נאך אביסל לערנען פון קדיש, און נאכדעם וויל איך צוקומען וויאזוי מען זאגט דעם קדיש און די הלכות, די הלכות פון אמן יהא שמיה רבא און אזוי ווייטער. איך האב געוואלט זאגן אז אזוי ווי ס'וועלן זיך דרייען מער קינדערלעך אין שול, ווייל מ'עט דאך קומען זאגן קדיש נאך עלטערן, און יעדע קינד וויל דאך אביסל דאווענען אויכעט, און די מאמע וויל דאך זען אביסל. נחת אז דאס קינד גייט דאווענען. האב איך געוואלט זאגן אז די עלטערע מענטשן, אדער נישט די עלטערע, די יונגעלייטלעך מוזן אנהייבן צו מאכן אן אנדערן פנים אין א שול, אז ס'זאל זיין מער ווי מ'זאגט קדושה, און נישט מ'האט געפלאפעלט און געשמועסט און געקומען צום דאווענען ביי נשמת און אזוי ווייטער. איך וויל זאגן פאר די מלמדים און פאר די וואס טוען אין תשב"ר מיט קינדער. מנהלים פון די קינדער. ס'שטייט אין רש"י אין מסכת בבא בתרא דף ח' עמוד ב', חז"ל דרש'נען ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, די גמרא רעכנט דארט אויס די מדריגות פון יעדן מענטש, און די וואס זענען מצדיקי הרבים, די זענען אזוי ווי די שטערנס וואס זיי בלייבן אויף אייביג. זאגט די גמרא אלו מלמדי תינוקות, וואס מיינט מען מלמדי תינוקות? זאגט רש"י מצדיקי רבים, וואס מיינט דאס? הם, זיי זענען שמלמדין וואס זיי לערנען ומחנכין און זענען מחנך אותם די קינדער בדרך טובה אויף א גוטן וועג, דאס איז רש"י'ס לשון, קומט אויס אז דער עיקר גרויסער שכר וואס דער אייבישטער לאט פאר די מלמדי תינוקות של בית רבן לעתיד לבוא איז וועגן דעם ווייל זיי זענען מחנך די תלמידים און זיי זענען מדריך אויפן דרך הישרה. יעצט דארף מען פארשטיין אין די צייט פון רש"י ווען ס'איז נאך געווען די וועלט איז געווען וועלט און די עלטערן האבן זיך געפלאגט מיט קינדער מען זאל זיי אויפכאווען און אויפציען אויף א דרך הטוב והישר און עם כל זה איז עס זייער וויכטיג אז דער מלמד זאל לערנען מיט די קינדער כאטשיג ס'איז דאך דא עלטערן ווייל ס'איז דאך ווי מ'זאגט א חלק פון חינוך. און שטעל דיר פאר היינט אז ס'איז דא אזויפיל יתומים, ס'נישט דא ווער ס'זאל זיי מחנך זיין, טאמער נישט די מלמד איז נישט דא ווער, א מאמע קען נישט מחנך זיין, זי קען נאר מחנך זיין אירע פרויענישע חינוך, ס'שטייט יתומים היינו ואין אב שטייט אין איכה, איז יעדער ווייסט אז א יתום האט נישט קיין טאטן, וואס איז די דאפלטע לשון, און זאגן די ספרים אזוי, ס'איז דא זאכן וואס א טאטע גיבט, תורה יראת שמים און די זאכן. און ס'איז דא זאכן וואס א מאמע גיבט, זי גיבט גוט צו עסן, אזוי אויך גוטן געלעגער, איז יתומים היינו ואין אב, ס'האט אונז געפעלט די חלק האב, די חלק פון די מאמען איז געווען דא, עט נישט זיין ווער ס'זאל געבן דעם חלק האב, דארף מען זען די מלמדים זאלן זייער שטארק אבאכט געבן אויף די אומגליקליכע קינדערלעך, נעבעך, די עלטערן פארלאזן זיך דאס וואס זיי שיקן אין חדר אז זיי'ן אהיים קומען ממש מושלמים, דאס איז אפילו ווען ס'איז דא א טאטע, און ווער שמועסט אויב ס'איז חלילה נישט דא א טאטע, איז דאך אלעס די רבי פון חדר, און די רבי פון חדר דארף זען אז ביים דאווענען ביי זאגן יהא שמיה רבא זאל מען זיין זיכער אז דאס קינד זעט נישט ווי מ'שמועסט אין בית מדרש, ווייל ווען נישט ווייסט ער דאך וויאזוי זיך אויפצופירן, ער ווייסט אז מ'מעג רעדן, און טאמער מ'העט זען אז מ'רעדט. זאל דער מלמד האלטן אין איין זאגן מוסר און זאגן רבותי קינדערלעך כ'האב געזען אז מ'רעדט מ'טאר דאס נישט טון ס'איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא און טאמער דער מלמד וועט דאס נישט טון וועט עס בלייבן ביי קינדער א רגילות אז מ'מעג רעדן. און כ'וויל ענק זאגן וואס דאס הייסט אז א קינד זאגט יהא שמיה רבא די קינד קומט מיט א ראציגע נאז ער איז נאך א בעיבי א קינד מ'קומט און מ'בעט אים ער זאל זאגן און ער זאגט אמן ער זאגט יהא שמיה רבא וואס איז דאס האט ער געזאגט אמן האט ער נישט געזאגט האט דאך א ראציגע נאז און יעצט קוקט מען דאך אלעס לויט וויאזוי שטעלסט דיך אהער, וויל איך ענק זאגן, דער אייבערשטער קוקט דערויף אבער אנדערש, אז א קינד קען אויפשטיין פון בעט און ער קען אראפגיין לעילוי נשמת זיין טאטן צו זאגן אפאר גוטע ווערטער, זאגט די גמרא, דו ווייסט נישט דעם כח פון יהא שמיה רבא פון קינדער שלא טעמו טעם חטא, די גמרא זאגט אין מסכת שבת דף קי"ט עמוד ב אז אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, יעצט ס'שטייט נישט פונקטליך וואס דאס הייסט הבל תינוקות של בית רבן, וואס איז דאס? סתם מיינט מען דאס תורה און תפילה, יא? יעצט. ס'ווערט אבער געברענגט אז די זאגן אמן יהא שמיה רבא איז אזוי הויעך אז ס'איז מבטל אלע טינרין תקיפין ופגעות רעות וגזירות קשות, אזוי זאגט דער הייליגער זוהר, אלע גזירות קשות איז עס מבטל, און ס'איז משפיע גוטע השפעות, און ס'איז מקרב דעם קץ פון אונזער גאולה און פון אונזער פדות נפשינו. די גמרא ברענגט אין מסכת סוטה אז די עלמא קיימא א אמן יהא שמיה רבא דאגדתא, נאכדעם וואס מ'זאגט אגדה זאגט מען קדיש, דאס איז די קדיש פון על ישראל ועל רבנן, אויף דעם שטייט די וועלט. יעצט שטעלטס ענק פאר ווען א קינד זאגט דעם קדיש און ער האט נישט טועם געווען טעם חטא, און אויף זיין הבל פיו שטייט די וועלט, ווען ער ענטפערט יהא שמיה רבא. דעם קענט עטס פארשטיין ווי ווייט ס'איז וויכטיג אז מ'זאל משקיע זיין אין די קינדער אסאך כח און אסאך חינוך אז מ'זאל מחנך זיין די קינדער ווי עס דארף צו זיין.

פון מסכת כלה רבתי בית, כל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, יעדן טאג גייט ארויס א מלאך, ער וויל אומברענגען די וועלט, וכיוון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן, אז דער אייבערשטער קוקט אן אויף די תינוקות של בית רבן, מיד נהפך כעסו לרחמים, דרייט זיך איבער זיין כעס אויף רחמנות, נאכדעם איז דא אין קהלת רבתי ט א, שטייט דארט אזוי, בשעה שהתינוקות יצאו מבית רבם, ווען די קינדערלעך, גייען ארויס פון זייער רבי'נס הויז, דאס מיינט אז זיי האבן געענדיגט צו דאווענען און צו לערנען, בת קול יוצאת עס גייט ארויס א בת קול ואומרת און ס'זאגט להם צו זיי, לך גיי אכול בשמחה לחמך, אזוי שטייט אין קהלת רבתי, נאכדעם שטייט אין מדרש רבה אין ויקרא רבה ל' אין בית, ל' מיינט קאפיטל ל', בית מיינט. פסוק ב', סופרים ומשננין שמלמדי תינוקות, די וואס זיי לערנען די תינוקות ווערן אנגערופן סופרים אדער משננים, ס'איז אדער זיי לערנען אדער זיי חזר'ן, שמלמדי תינוקות לאמיתן, זיי לערנען תינוקות לאמיתן, עתידין לעמוד בימינו של הקדוש ברוך הוא, זיי שטיין ביי די רעכטע האנט פונעם אייבערשטן. אזוי שטייט אין מדרש אין ויקרא רבה, נאכדעם איז דא אין איכה רבתי קפיטל א' פסוק ל ג, בוא וראה, קום און זע, כמה חביבין תינוקות לפני הקדוש ברוך הוא ווי ווייט ליב דער אייבערשטער האט די קינדערלעך, גלתה סנהדרין, סנהדרין איז פארטריבן געווארן, כאטש איז געווען סנהדרין, די גאנצע תורה זענען דאך געווען די סנהדרין סנהדרין. ולא גלתה שכינה עמם, די שכינה איז נישט מיטגעגאנגען, ס'איז געבליבן אין ירושלים עיר הקודש, כיון שגלו תינוקות, ווען די קינדערלעך זענען נעבעך געווארן פארטריבן אין גלות, גלתה שכינה עמם, אזוי שטייט אין איכה רבתי, קאפיטל א', פסוק ל ג. יעצט נאך א חזל, אין שבת דף ק י ט עמוד ב', כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה, א שטאט וואס האט נישט קיין תינוקות של בית רבן, עס ווערט חרוב. נאכדעם איז דא אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן איז אויך דארט אין מסכת שבת דף ק י ט, און נאך א גמרא אין מסכת שבת דף ק י ט אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש פארן אייבערשטנס הויז די בנין בית המקדש מ'איז שוין אין גלות אזויפיל יארן און אזוי וועט מען קענען ברענגען קרבנות נישט תינוקות של בית רבן זיי טארן נישט נעמען קיין חלק אין די זאך איז במילא קען מען פארשטיין אין ווי ווייט ס'איז וויכטיג אז מ'זאל לערנען מיט די תינוקות של בית רבן, מ'זאל זאגן אמן יהא שמיה רבא כ'וועל רעדן א שיעור נאכדעם צו ווען פונקטליך די הלכות דערפון, אבער דאס איז זיכער אז אונז דארף מיר זיי האבן, עז ליטל עז יו טינק איטס נאט אימפארטענט, דעטס עז מאטש עז ס'מיינט זייער אסאך. יעצט אז מ'זעט אז ס'איז דא מערערע קינדער אין שול, וועט זיין דאס רעדן אסאך א גרעסערע עבירה, ווייל מ'דארף אבאכט געבן ווייל די קינדער קוק, כ'האב אמאל געטייטשט שטייט כל כלה שעיניה יפות, א כלה וואס האט שיינע אויגן, אין כל גופה צריכה בדיקה, דארף מען נישט בודק זיין איר גוף, וואס האט צו טון שיינע אויגן מיט איר גוף? כ'האב אמאל געטייטשט כל כלה שעיניה יפות, די וואס זיי קוקן אויף איר, ס'טייטש איר עלטערן, אירע מחנכים, די סקול. אויב דאס איז גוט, איז אין כל גופה צריכה בדיקה, קענסטו זיין זיכער אז דאס איז א וואוילע ערליכע אידישע טאכטער. דאס זעלבע דא אויך. מען גייט יעצט אריינברענגען קינדער אין שול און זיי וועלן זעהן א חורבן וואס גייט פאר אין שול, ס'וועט זיין אן אומגליק. יעצט, די גמרא זאגט אז ווער ס'קען מוחה זיין באנשי עירו, און קען מוחה זיין לאנשי עירו, נתפס על אנשי עירו, בכל עולם כולו, נתפס על כל עולם כולו, דאס איז מסכת שבת, דף נ ד עמוד ב. יעצט. ס'ווערט געברענגט אין מסכת שבת דף נ ה עמוד ב', מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני, פנחס האט ווען געדארפט מוחה זיין פאר חפני ולא מיחה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא, אזוי ווי ער אליינס האט אויך ווען געזינדיגט. דא רעדט מען פון עלי הכהן'ס קינדער חפני און פנחס, נישט דער פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. יעצט, מי שיש סיפק בידו למחות ואינו מוחה, הקללה תלוי בו, די קללה גייט אויף אים. אזוי שטייט אין ירושלמי מסכת שבת פרק ה, נאכדעם שטייט ווייטער אזוי מסכת סוכה דף כ ט עמוד ב'. בשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות, וועגן פיר זאכן ווערן די פארמעגן פון די בעלי בתים ווערן איבערגעגעבן פאר די רעגירונג. איינס איז על שסיפק בידם למחות ולא מיחו, וואס זיי האבן געקענט מוחה זיין זיי האבן נישט מוחה געווען. יעצט די גמרא מסכת גיטין דף נ ו עמוד א', זאגט די גמרא הואיל והוו יתבי רבנן ולא מיחו ביה שמע מינה קא ניחא ליה, דאס איז דארטן ביי די קמצא בר קמצא, עס איז מסכת גיטין דף נ ו עמוד א', אבנר נענש ער איז געהארגעט געווארן בהריגה מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה, ער האט געדארפט ווען מוחה זיין אין שאול און ער האט נישט מוחה געווען, אזוי שטייט אין מסכת סנהדרין דף כ עמוד א', שטייט אז יהושע כהן גדול לבוש בגדים צואים. איז אריינגעקומען צו טון די עבודה מיט בגדים צואים, זאגט די גמרא אה, חס ושלום, ס'איז גארנישט געווען דארטן, ס'איז נאר שהיו בנים, נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה, זיי האבן חתונה געהאט אזאלכע פרויען וואס איז נישט געווען ראוי צו די כהונה, ממילא וואלטן זיין קינדער נישט געקענט זיין געהעריגע כהנים, ולא מיחה בהם, אזוי זאגט די גמרא מסכת סנהדרין דף צדיק ג, עמוד א. יעצט, ביי צדקיהו שטייט ויעש הרע בעיני השם, נישט געטון גארנישט קיין שלעכטס חלילה, זאגט די גמרא שהיה בידו למחות ולא מיחה, האט ער געקענט ווען מוחה זיין און ער האט נישט מוחה געווען, דאס איז מסכת סנהדרין דף קוף ג עמוד ב'. למד אדם ולימד, אז א מענטש האט געלערנט און ער האט געלערנט צו אנדערע, ושמר און ער האט אפגעהיטן אלעס ועשה און ער האט געטון, והיה סיפק בידו, למחות,

דאך מוחה געווען? הרי זה בכלל ברוך? אזוי שטייט אין ויקרא רבה קפיטל כ ה. יעצט. ס'שטייט אין מדרש תנחומא. אמר לה הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים, דו האסט די צדיקים גמורים און רשעים גמורים. דאס איז ענדליך ווי די גמרא ברענגט אין מסכת שבת, כ'האב געהאט א חלום אז דער דברי יואל האט מיר געזאגט אין מסכת שבת ווי ער האט געברענגט, כ'האב געוואוסט גראד וואס ער האט געמיינט. ער האט געמיינט דעי גמרא און דאס מדרש. אמר להם הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים, דאס זענען דאך צדיקים גמורים און דאס זענען רשעים גמורים, וויאזוי גייסטו געבן איין דין פאר אלע? אמר ליה היה בידם למחות ולא מיחו, ווייל זיי האבן געקענט מוחה זיין, זיי האבן נישט מוחה געווען. אמר להם, האט דער אייבערשטער צוריק געענטפערט פאר מידת הדין, גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא היו מקבלים מהם, מען וואלט נישט מקבל געווען און האט אים מידת הדין געזאגט. אם גלוי וידוע לפניך לפניהם מי גלוי, אזוי איז ווער האט עס פאר זיי דאס געזאגט, און לפיכך היה לו למחות ולהתבזות על קדושת שמך, זאלן זיך פארשעמען אויף די קדושה פון דיין הייליגן נאמען, ולסבול הכאות מישראל, ברוך השם איך האב עס זוכה געווען, געליטן ממש הכאות, הכאות איז דאך נישט קיין, איז דאך אן אנדערסטעיטמענט, איבער די גאנצע וועלט האט מען ארומגעשריבן פאשקווילן מיט שמוציגע זאך מיט חרמות, נו נו יצחק לבנה שטערן, די מיט די רבנים, די אלע באצאלן צוביסלעך נעבעך א ביטערע פרייז. עניוועי, דאס ווערט געברענגט אין מדרש תנחומא, פרשת תזריע, קפיטל ט'. איז אויך כעין זה אין די גמרא מסכת שבת. שא, יעצט, אין פסוק שטייט קח את ראשי העם והוקע אותם בראשי העם תלוי על שלא מיחו בבני אדם. וואס עפעס ראשי העם? ווייל זיי האבן געדארפט מוחה זיין, זיי האבן נישט מוחה געווען. אזוי שטייט אין תנחומא, פרשת בלק, קפיטל י"ט. יעצט, ס'ווערט געברענגט. דאס איז א ילקוט אין שופטים אין ס"ח, און דאס איז אויך א תנא דבי אליהו, דאס שטייט אזוי, מ'האט געהארגעט, דעמאלטס ביי די פרשה פון פילגש בגבעה, געהארגעט געווארן זיבעציג טויזנט מענטשן, ס'איז דא דער גאנצער רמב"ן מיט אלע זאכן, מ'האט דאך זיי געהייסן אז זאלן ארויסגיין מי יעלה, א גאנצע אריכות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, אבער א ווארט איז דארטן געווען אז ס'איז געשטארבן זיבעציג טויזנט מענטשן, פרעגט דער תנא דבי אליהו, יעצט זאג איך נאך פון א ילקוט. די שופטים ס"ח ומי הרג אותם, ווער האט געהארגעט זיבעציג טויזענט מענטשן, ווייסט עטס ווער? און ווען איך זאג ענק פאלט עטס אראפ פון בענקל, פנחס! פנחס דער כהן גדול! פנחס האט זיי געהארגעט! פארוואס? שהיה סיפק בידם למחות ולא מיחו, זיי האבן געקענט מוחה זיין און זיי האבן נישט מוחה געווען פאר דעם האט מען זיי געהארגעט. וכל מי שסיפק בידו למחות ואינו מוחה להחזיר את ישראל למוטב, ווען א מענטש איז נישט מוחה צוריק צו ברענגען אידן צום גוטס, כל דמיו שנשפכים בישראל נשפכים על ידו איז אלעס בלוט וואס ווערט אויסגעגאסן פון אידן הייסט עס דורך אים, יעצט אז מען וועהלט פאר די שמוציגע קאנדידאטן מיט די אלע זאכן, רבותי ווער טוט דאס? זלמן לייב? אהרן און די פאר שקצים רבנים, און ווער האט עס געטון אין פריעריגן דור? דער סיגעטער, און ווער האט עס געטון אין צוויי דורות פריער? דער סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה, הי וואס נאו עקסעפשען, ער איז געווען צו אלט, ער האט נישט געוואוסט, מען האט אים פארדרייט א קאפ, האט ער נישט געטארט זיין א מנהיג, האט ער געדארפט זאגן איך קען מיך אין דעם נישט מישן, אינטערעסאנט אז בעלזער רב'ס אלע עבירות האט ער געוואוסט, און טשעבינער רב'ס אלע עבירות האט ער געוואוסט, און פון יעדן האט ער אלע עבירות געוואוסט, נאר האט נישט געוואוסט אז מען טאר נישט גיין דא צו די וואלן, ער שרייבט אליינס אין ויואל משה אז מען גייט. שטעלט אריין א קאנדידאט אין די כנסת איז אלעס אזוי ווי ער האט עס געטון ווייל ס'איז שוין שליחו של אדם כמותו און ער האט נישט געכאפט אז אין אמעריקע די זעלבע זאך ער האט נישט געוויסט וואס דא גייט פאר טאמער האט ער נישט געוויסט איז עס א ביג פראבלעם מ'האט איבערגעלאזט א חורבן עולם לעולם ולעלמי עלמיא ביז אונז וועמיר עס פאררעכטן און טאמער נישט איז עס גאן פארעווער. יעצט, עס שטייט אין ילקוט שופטים אויכעט אין ס"ח און דאס איז אויכעט אין תנא דבי אליהו. וואס הייסט? זאגסט פנחס האט זיי געהארגעט? וואס? פנחס האט זיי געהארגעט? די מעשה פון פילגש בגבעה, זאגט דער מדרש דער ילקוט, היה לו לסנהדרין גדולה, די גרויסע סנהדרין האבן ווען געדארפט שיקשרו חבלים של ברזל במתניהם, זאלן זיך ארויפלייגן אייזערנע שטריק אויף זייערע לענדן, ויגביהו בגדיהם למעלה, זאלן אויפהייבן זייערע קליידער למעלה מארכובותיהם, העכער די קני, ויחזרו, זאלן ארומגיין בכל עיירות ישראל יום אחד ללכיש.

פסוק אין חומש דארף לייגן משה רבינו אויך אין חרם ווייל אויב מיינס איז מנוולות איז דאך יענץ אויך געווען מנוולות ואת זכר לא תשכב משכבי אשה שטעל דיר פאר אונז לייען מיר דאס יום כיפור ביי מנחה נישט געטראפן א בעסערן פרשה אז דאס צו לייען די אייבערשטער האט אזוי געהייסן עס שטייט אין די ספרים ווייל מ'פלעגט ארויסגיין לכרמים מען זאל וויסן וואס מען טאר נישט און וואס מען טאר נישט, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, איז אז טאמער האט מיך יעדער אזוי פיינט געהאט מסתם האב איך זיי יא מוסר געזאגט במילי דשמיא. יעצט, עס ווערט געברענגט אין די חזל בעקבות דמשיחא אין תוכחות, ס'וועט נישט זיין קיין תוכחות, אין מסכת סוטה דף מט עמוד ב', יעצט, ס'שטייט מפני מה זכה ירבעם למלכות, פארוואס האט ירבעם זוכה געווען צו מלכות, מפני שהוכיח את שלמה, ס'איז א גמרא אין מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב, ער האט געזאגט מוסר פאר שלמה המלך, נישט דערשראקן, מלך ישראל, כ'האב דיר וואס צו זאגן. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז א מענטש זאל ליב האבן די תוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח בא לעולם, ווילאנג ס'איז דא תוכחות אויף די וועלט קומט א נחת רוח, טוב וברכה בא לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, דאס איז אין תמיד. דף כח, שטייסט? זיי האבן געוואלט איך זאל נישט רעדן, צומאכן דעם האטליין, פארוואס? ווייל פיליפס האט מורא געהאט אז מען האט אים אריינגעשטופט אין דעם מחילה. ניין ניין ניין, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר די זאך. עניוועי, כל המוכיח חברו לשם שמים זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, לא עוד אלא שממשיכין עליו חוט של חסד, ס'איז אויכעט אין מסכת תמיד דף כח, יעצט שטייט דא אזוי. כל היודע להוכיח ומוכיח את הרבים, ווער ס'קען מוכיח זיין און ער איז מוכיח דעם רבים, הרי זה עושה קורת רוח לפני קונו, דאס איז תנא דבי אליהו רבה אין פרק ג'. יעצט מי שיודע שחברו רשע, ווען איינער ווייסט זיין חבר איז א רשע ומחניף לו און ער טוט אים חנפ'ענען און מלא עוונות, ואומר לו און ער זאגט אים צדיק אתה, ראוי שיבואו עליו כל הקללות שבתורה, זאל אויף אזא מענטש זאל קומען אלע קללות אין די תורה, דאס איז וואס אונז טוען מיט די אלע.

דעם וועם מען האט געזאגט מוסר, אם קיבל עליו, אויב ער האט אויף זיך מקבל געווען וחוזר בו און ער טוט תשובה, אף הוא מקבל ברכות, נעמט ער אויך ברכות, שנאמר ועליהם תבוא ברכת טוב, עליו תבוא ברכת טוב, אין כתיב כאן, שטייט נישט עליו, אים, נאר אויף ביידן, אלא ועליהם, ווער המוכיח, ווער ס'זאגט מוסר, והמתוכח, און וועם מ'האט מוסר געזאגט. אזוי שטייט אין ילקוט דברים תשצג. יעצט, אין ילקוט משלי אין תתקנ שטייט וכי יש אדם ששונא בנו, דארטן שטייט אז טאמער ער שטראפט אים נישט איז שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר, איז דען דא א מענטש וואס האט פיינט זיין זון, אלא מתוך ש אינו מוכיח על התורה והחכמה ודרך ארץ אסור לשנאו אבל אם הוא מוכיח אויב ער זאגט אים יא מוסר נעשה הבל יעצט דא איז די גמרא דאס איז אויכעט אותיות דרבי עקיבא א' און ס'איז אויכעט די גמרא מסכת שבת מיטן תיו דאס דאס איז געווען דער חלום וואס דער רבי האט געזאגט דאס שטייט אין מסכת שבת באותה שעה אין די צייט עמדה מידת הדין איז געשטאנען מידת הדין ואמרה לפניו אף על הצדיקים שבתוכם אויף די צדיקים וואס איז דא צווישן זיי כתוב על מצחם זאלסטו שרייבן אויף זייער שטערן אויכעט דער תיו של דם. תיו מאכט תמות, השיב הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער געזאגט למה אמרה לפניו שלא הוכיחו את בניך בדברי תוכחה, זיי האבן נישט מוסר געזאגט ולא אמרו להם לבל יחטאו, זיי האבן זיי נישט געזאגט זאלן נישט זינדיגן, השיב הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפני שאם היו מוכיחים אותם לא היו שומעים, דער אייבערשטער געזאגט איך ווייס זיכער אז ווען זיי וואלטן געזאגט מוסר וואלט מען זיי נישט געפאלגט. שיבה מידת הדין אף על פי שלא היו מקבלים מהם היה לו להוכיחם און יענער איז נישט מקבל דאס איז נישט דיינע ביזנעס דו דארפסט טוהן וואס דו דארפסט מיד שתק הקדוש ברוך הוא האט דער אייבישטער שטיל געשוויגן וחישב את כל הצדיקים שהיו באותו הדור בירושלים כרשעים און ער אלע צדיקים אין יענעם דור וואס זענען געווען אין ירושלים האט זיי געהאלטן פאר רשעים ונשתלחו על ירושלים ו' מלאכי חבלה וחבלו מען האט געשיקט אויף ירושלים זעקס מלאכי חבלה און מען האט זיי נעבעך אלע חרוב געמאכט בעל, אזוי שטייט אין אותיות דרבי עקיבא א'. יעצט דער רמ"א שרייבט אין יורה דעה סימן של"ד צום סוף, אין חושן משפט סימן י"ב, ס'איז א תשובה פון מהרי"ו סימן קנ"ז אז היינט איז א מנהג מען זאל נישט מוחה זיין ביי עובר עבירה, פארוואס? ווייל ס'איז דא א סכנה אין די זאך, פארוואס? משום דדשו רבים, מענטשן טוען, אסאך מענטשן טוען די עבירה, וכהתירא דומה להם ס'איז אזוי ווי א היתר, לחנוף, זיך צו חנפ'נען,

אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא מסכת נדה דף ס"א איז במילא האסטו אויסגעריסן די גאנצע זאך פון לא תגורו. קען נישט זיין אז פאר יעדן מענטש ווייל ער איז עפעס א גרויסער גאווערמענט עמפלאי דארף מען מורא האבן. איך ווייס סאטמארע רשעים ימח שמם דעמאלטס ווען זיי האבן זיך געוואלט אין מיר נוקם זיין קודם האבן זיי אנגעקאלט אלע די וועלפעיר אפיס די פוד סטעמפס אפיס און אלעס און געזאגט איך נעם וועלפעיר איך בין א גרויסער עושר און איך האב ריעל עסטעיט און זיי האבן אלעס. ויהי היום קריג איך אפשר דרייסיג פערציג צעטלעך פון די באנק אז די גאווערמענט האט געבעטן דאן די גאנצע פייל און זיי מוזן געבן. דאס דארף מיר נאר מודיע זיין. געזונטערהייט. כ'האב געזאגט כ'האב דארט נישט וואס צו באהאלטן. און וואס איז געווען די סוף? די סוף איז געווען עס איז גארנישט געווארן. זיי האבן געזאגט זיי האבן געטשעקט אלעס און אלעס קלאפט. דאס איז אזאלכע רשעים. יעצט ווען ס'איז אזא ברי היזקא קען זיין דעמאלטס איז געזאגט געווארן די תשובת מהרי"ו. קען זיין. וואס איז נישט זיכער דאס אויך נישט. אבער טאמער ס'איז נישט זיכער, האסטו דאך מבטל געווען דעם לא תגורו. זאגט ער ווייטער, איר קענט זעהן ביטע שאלות ותשובות הרשב"א הובא בבית יוסף אין חושן משפט, סימן י ב, שטייט אויך דאס זעלבע, ושופט הממונה את ישראל לרדות העבריינים ומקיים לא תגורו, דער שופט וואס מ'האט אים געשטעלט אויף די אידן אז מ'זאל שלאגן די וואס זענען עובר און זענען מקיים לא תגורו, זיי לאכן זיך אויס מיט די מכות וואס זיי כאפן, יזכה למ מחיצת פנחס המקנא איז זוכה אז ער גייט אריין אין די מחיצה פון פנחס וואס ער איז די מקנא ורעה און שלעכטס אליו לא תאונה, וועט אים נישט קומען קיין שלעכטס. אזוי ברענגט צו דער פתחי תשובה אין יורה דעה אין סימן ש ל ד, און אויך אין חושן משפט אין סימן י ב. עס. יעצט זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש, כל האי דער מענטש, כל האי בר נש, דמקנא ליה לקודשא בריך הוא און מקנא דעם אייבערשטן און צערנט פארן אייבערשטן, לא יכיל מלאכא דמותא לשלטאה ביה כשאר בני נשא, קען דער מלאך המוות נישט שולט זיין אים, דער זוהר האט דארטן א גאנצע אריכות, דף קט עמוד ב', אז דער אייבערשטער מוז אליינס קומען נעמען זיין נשמה, ווייל ער איז שטערקער פון די אלע מלאכים ווייל זיי האבן נישט מיטגעמאכט גארנישט. עניוועי, ס'ווערט געברענגט כל מי שיש בידו ביכולת למחות ומוחה ווען איינער קען מוחה זיין און ער איז טאקע מוחה ונוקם נקמת השם מהרשעים בעולם הזה און ער איז נוקם די נקמה פון די רשעים הקדוש ברוך הוא כורת עמו ברית מאכט דער אייבערשטער מיט אים א בונד ולזרעו אחריו כמו שעשה בפנחס אזוי שטייט אין ראשית חכמה בשם הר"י אבוהב, דער ראשית חכמה אין שער הקדושה פרק י ב. ס'איז דא א ספר עקידה שטייט א מורא'דיגע זאך, החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבנים, א קליין עבירה וואס די רבנים זענען מסכים, אזוי ווי דא די התאחדות און אין ירושלים מיט אלע טריפות און מיט אלע דין תורות וואס מ'האט מעוות געווען און אהרן טייטלבוים אין מאנרא, והדת ניתנה בבתי דיניהם, און ס'ווערט גאר א געזעץ שלא למחות בו אז מ'זאל נישט מוחה זיין. הרי היא זימה ועוון פלילי וחטאת הקהל כולו ולא ניתן למחילה, דער אייבערשטער איז דאס נישט מוחל אם לא בפורענות הקהל ווילאנג ער שטראפט נישט דעם גאנצן קהל, יעצט פארשטייט איר שוין פארוואס דא איז וודאי געווען אזא מין ביטערער אומגליק קאראנע, יעדער איז דא שולדיג ווייל קיינער האט נישט געזאגט די שקצים הערטס אויף. דער עלעגאנטער געזעסן און גע'גנב'עט געלט מיט דין תורות, און דער מילך קעסטל דער רב דארטן פון פון נייטרא איז געקומען און גע'גנב'עט דא געלט, און זיי האבן אונז געגעבן טרייפענע הכשרים, און יעדער האט געטון וואס מ'האט געוואלט. פארוואס האבן אונז מיר געהאט א מיליטער? האט דער אייבערשטער געזאגט עטס האטס א מיליטער, איך וועל ענק אזוי קליין מאכן ס'וועט נישט בלייבן מיט קיין מנין, קוק אונז זעמער געבליבן, אלע ערליכע אידן זענען געגאנגען. ויהי היו עון סדום, דאס איז געווען דער עון סדום, אזוי זאגט דער ספר עקידה, עקידה א קבלה ספר, אין שער כ'. יעצט אין אבות דרבי נתן אין פרק כ"ט שטייט מפני מה מתו תלמידי חכמים בלא זמנם, פארוואס שטארבן אזויפיל יונגע תלמידי חכמים, מפני שהם בוזים בעצמם שאינן נוקמים ונוטרין כנחש על דברי תורה ויראת שמים. זיי זענען אנטלאפן, זיי האבן נישט געוואלט נוקם זיין, טאמער יא האבן זיי נאך מוחה געווען אויף מיר, אויף דעם וואס האט געזאגט אז מען טאר נישט טון די אלע זאכן, עניוועי. כ'וויל נאר אויסלאזן א קליינע זאך, א קלייניקייט וויל איך אויסלאזן מיט א קלייניקייט, אז ס'איז געווען א גרויסער לוחם האט געהייסן רבי חיים סופר, געמאכט א ספר שערי חיים, דף ו' עמוד ב', שרייבט ער אזוי, אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה, ס'וועט זיין ביטער מיום הדין און יום התוכחה, בבוא עת מועד וואס וועט קומען די צייט לכל חי פאר יעדן מענטש, כי יפקוד השם על מעשי אנוש אז דער אייבערשטער העט.

דער קדוש האט גאר עובר געווען אויף אן אשת איש וישתוממו כל אנשי אמונה, אין הימל וועלן זיך די אלע מענטשן אנשי אמונה וועלן זיך ווינדערן וישאלו הלא הדור תמים פעלו, דאס איז דאך וואוילע אידן, רעדט זיך דא פון צדיקים, ויענה השם בסערה, טוט דער אייבערשטער ענטפערן, הלא היה בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע מדוע לא זכרת אותו, פארוואס האסטו דעם רשע נישט דערמאנט, ולא פ. קדת עליו אשמו, דו האסט נישט ארויסגעזאגט זיין זינד. שטעל דיר פאר וואס דא גייט געשען, שטעל דיר פאר, אונז האמיר נישט קיין געהעריגע מענטשן זאלן אונז פארלערנען הלכות נידה, אונז האמיר נישט גארנישט. ער צו צו אינעם שיעור די וואך, א פרוי האט מיך אפגעקאלט, זי האט געוויינט ביטערליך, זי האט נישט געקענט קומען צו זיך, זי האט געוויינט, זאג איך, מיסיס, אז איר האט צוטון מיט די נערוון זאלט איר נעמען נערוון פילן, איך בין נישט קיין דאקטאר, זאגט זי, ניין איר מוזט מיך אויסהערן, זאג איך, געזונטערהייט, און זי הייבט אן ארויס צו קוועטשן פון זיך אז זי האט מכשיל געווען איר מאן אסאך יארן מיט א נדה, זי קיינמאל נישט געגאנגען אין מקווה, אנפאנג האט זי אנגעהויבן צו גיין, אבער ס'איז שווער, די מקווה איז נישט געווען אזוי זויבער, מיט פופציג תירוצים, און זאגט זי, איינמאל אז מ'ברעכט עס דורך, יו וויל נעווער גאו בעק אן איט אגעין, ווייל. מען רעדט דאך אונז איין, דאס איז דאך שטותים וואס מען רעדט אונז איין, ביי אונז איז דען א חילוק אז דער אייבערשטער זאגט אויף א עבירה אז ס'איז א מיתה צו אן עונש, מען דארף טון דעם רצון השם, ס'איז נאר וויכטיג צו וויסן צו ס'איז אזא לאו שיש בו כרת צו נישט, מען זאל קענען ארויסלערנען איין עבירה פון די צווייטע, אבער אדער דען דעט, דער אייבערשטער זאגט מוז מען טון דעם ציווי השם, איז דא נעבעך די, די, די, נעבעך. איז זי געווארן א מיידל איז זי געווארן די פלאטיטשענער האט זי געזאגט יעצט א דרשה פאר צענליגע פרויען האט זי געזאגט אזוי מיין טאטע האט מיר איינגערעדט אז כ'זאל אנצינדן דעם סוויטש אום שבת מחלליה מות יומת כ'העל שטארבן כ'האב געזען כ'האב עס אנגעצינדן און כ'בין נישט געשטארבן האב איך שוין נישט געגלייבט אין גארנישט האט איר געדארפט ווען מסביר זיין מען מיינט נישט מחלליה מות יומת נאר ווען ס'איז דא א בית המקדש און אז ס'איז נישט דא איז דער אייבישטער איז ד' מיתות בית דין לא בטלו דאס האט מען נישט געטון און פירט זי יעצט אראפ אנדערע הונדערטער פרויען סאו ווען ס'וועט קומען אויף יענע וועלט פון איינעם פון די גרויסע רעבעס, די גרויסע צדיקים וואס די וועלט האט פאר זיי געציטערט, און זאגן אנטשולדיגט עס איז נישט געהאט קיין הלכות נדה פארלערנערס, מענטשן זענען נכשל געווארן, ס'איז פול מיט בני נדות, וועט מען זאגן אין הימל, העי וועיט א מינוט, איך האב געמיינט אז דא איז דאך א תורת אמת, זאגט מען יא, על שם שלא מיחה בהם, ביסטו רעספאנסיבל? סאו אז מען גייט יעצט אריינברענגען קינדערלעך אין שול דארף מען זייער וואטשן אז מען זאל אפגעבן כבוד פאר א בית המדרש, נישט אז די קינדער זאלן חלילה באקומען די ראנג אימפרעשאן וואס דאס הייסט גיין אין א בית מדרש. נפש, מען טאר נישט רעדן קיין ווארט נישט, אזוי ווי מיין טאטע זכר צדיק לברכה, מיין טאטע האט אין א שול נישט גערעדט, ער האט שבת נישט גערעדט, ער האט אין די וואך נישט גערעדט קיין דברים בטלים, און אין א שול איז נישט געווען דאס מין אז זאלסט מיט אים קענען כאפן א שמועס, נישט געווען דאס מין, ער האט געוויסט מען דארף אפגעבן כבוד פארן אייבערשטנ'ס הויז, עניוועי, מען דארף אנהייבן אויסצולערנען די קינדערלעך יראת שמים, ווייל ווען נישט, מיט דעם וואס דו טראגסט צו זאגן א קדיש און ער רעדט נאך אינמיטן יהא שמיה רבא מאכסטו נאך ארגער די מצב. שוין, איך האף אין די נעקסטע וואך צו ווען ער וועט גיין. א שיעור פשוט וואס דאס איז אמן יהא שמיה רבא און די אלע זאכן וואס מען דארף אינזין האבן דארטן, אבער די וואס זיי טראגן די קינדער אין שול זאלן מאכן זיכער אז זיי גייען מיט מיטן קינד, דאנט געט קעריד אוועי, יו דאנט גאו אלאנג וויט די טשיילד, אדער דו האסט נישט ווער ס'קוקט אויף אים, ס'איז גארנישט ווערט, און זאלסט אויסלערנען דער וואס ס'קוקט אויף אים אז ער גייט אין טוילעט גיי אים נאך, לאז אים נישט אליין גיין, און צאמער אז א משה עפשטיין האט געעפנט א. טוילעט אין ראדני סטריט, האט ער געעפענט א טוילעט ווי א יונגעלע דארט געווען, מילא אין די מקווה שטיפסט דיך אריין, מען זעהט נישט, זאגסט עקסקיוז מי כ'האב נישט געזעהן, כ'האב נישט געוויסט, האט געעפענט א טוילעט. רבותי, די מצב נאך ארגער ווי מען מיינט. האטס אלע הצלחה. טייערע אלמנות, טעיק יור טשילדרען, און ביפאר יו טעיק אים טו שוהל עקספלעין טו אים וואס גאטס הויז מיינט. ער זאל נישט מיינען אז ער איז דארטן און ער איז סתם אזוי אנצוברענגען צייט, און מיט דעם וואס ער פירט זיך אויף דארט ערליך, קוקט זיין טאטע אויף אים, כ'האב ענק שוין געזאגט. וואס איז דאס מען זאגט יזכור? וואס איז יזכור? יזכור איז גארנישט, ס'איז א תפילה, מ'מעג עס זאגן אן א ספר תורה אויך. ווייסט וואס יזכור איז? יזכור איז א ספאט טשעק, דער טאטע קומט פון יענער וועלט און קוקט צו מיין קינד גייט טאקע אין די דרכים וואס איך האב אים געלערנט, אדער טאמער איך האב נישט געהאט קיין צייט צו לערנען ווייל איך בין געהארגעט געווארן מיט די קאראנע, אבער על כל פנים, די דרכים וואס איך האב געוואלט ער זאל גיין. די אייבערשטער זאל העלפן יעדער איינער זאל אויפגעלאכטן ווערן מיט אלעם וואס זיי ברויכן.